בעזרת השם יתברך, מסכת ראש השנה, דף ל, מיר הייבן אן דף כט עמוד ב' אונטן ביי די פינטלעך, אמרו לו, אחד יבנה, ואחד כל מקום שיש בו בית דין, האבן מיר געזען אין די משנה א מחלוקת, וואס איז געווען די תקנה פון ר' יוחנן בן זכאי נאכן חורבן, ווען בלאזט מען ראש השנה ווען ס'געפאלט שבת? האבן מיר געזען תנא קמא האט געזאגט כל מקום שיש בו בית דין, וואו ס'איז דא א בית דין, בלאזט מען ראש השנה געפאלט שבת. ר' אלעזר האט געזאגט ניין, נאר אין יבנה וואו ס'איז דא א גרויסע בית דין א סנהדרין, און אמרו לו האבן מיר געזען א דריטע שיטה אז ווי ס'איז דא א בית דין קבוע האט די משנה אויסגעפירט ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה נאך א זאך איז געווען אין ירושלים וואס איז נישט געווען ביי יבנה אז אין ירושלים האט מען געבלאזן נישט נאר ירושלים אליין נאר יעדע פלאץ שהיא רואה ושומעת וקרובה ויכולה לבוא תוקעין ארום און ארום ירושלים אויכעט און יבנה נישט זאגט יעצט די גמרא אמר רב הונא האט רב הונא געזאגט, ועם בית דין, וואס טייטש אז מען בלאזט טאקע שופר אין די אלע פלעצער וואו ס'דא בתי דינים, איז נאר ועם בית דין, מאי ועם בית דין, וואס מיינט ועם בית דין, איז די גמרא מסביר, בפני בית דין, לאפוקי שלא בפני בית דין, ס'טייטש אפילו אין א פלאץ ווי ס'איז דא א בית דין, מיינט נאך נישט אז מען קען בלאזן אין דער גאנצער שטאט, ניין, תקיעת שופר ראש השנה שבת איז נאר אין בית דין אליין טאקע, נישט אינדרויסן פון בית דין, דאס איז שטייט זיך נאר אין יבנה, אין ירושלים האט מען יא געקענט בלאזן איבעראל, אבער מען רעדט פון יבנה בפני בית דין איז נאר ממש אין בית דין אליין. מתיב רבא, פרעגט רבא א קשיא פון אונזער משנה, מיר האבן געזען אין די משנה, ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה, אז ירושלים האט געהאט עפעס מער פון יבנה, אז אין ירושלים האט מען אויך געבלאזן ארום און ארום, און יבנה נישט. פרעגט רבא, מאי ועוד זאת, ס'טייטש און נאך עפעס איז ירושלים געווען מער פון יבנה. אילימא כדקתני, זאת מיבעי ליה, ס'טייטש טאמער די איינציגסטע מעלה איז טאקע דאס וואס שטייט אין די משנה, אז אין ירושלים האט מען געבלאזן ארום און ארום, און אין יבנה האט מען נאר געבלאזן אין בית דין, וואלט קענט שטיין זאת וואס איז די ועוד זאת? אלא נאר, זאגט די גמרא, אז מוז זיין, עס ליגט דא עפעס באהאלטן אין די משנה. עס טייטש די משנה וויל אונז מרמז זיין אז עס איז געווען נאך א זאך אין ירושלים מער פון יבנה. וואס איז די זאך? זוכט די גמרא וואס איז טאקע די זאך. עט מען וועלן זאגן, דבירושלים תוקעין יחידין, וביבנה אין תוקעין יחידין. אז עס איז געווען א מעלה אין ירושלים מער פון יבנה, אז אין ירושלים האבן יחידים אויך געבלאזן שופר, אין יבנה האבן נאר געבלאזן שופר שלוחי בית דין ווען עס איז געפאלן שבת פארשטייט זיך. אבער אויף דעם פרעגט די גמרא א קשיא פון א מציאות. וביבנה אין תוקעין יחידין, אזוי, יחידין האבן נישט געבלאזן שופר אין יבנה, והא כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר, ווען רב יצחק בר יוסף איז געקומען פון ארץ ישראל צו בבל, האט ער נאכגעזאגט, אז כי מסיים שליחא דציבורא תקיעה ביבנה, ווען דער שליח ציבור דער בעל תקיעה האט אויפגעהערט בלאזן שופר אין יבנה ווען ער האט געענדיגט, לא שמע איניש קל אוניה מקל תקועיא דיחידאי, געווען אזעלכע קולות פון די אלע יחידים, תוס' שמועסט אויס, ס'איז געווען דארט כל מיני יחידים וואס האבן נישט גוט געהערט די תקיעות, האבן זיי אליין געבלאזן תקיעות, ס'איז געווען אזעלכע קולות, אז מ'האט נישט געקענט הערן קיין שום קול נישט כמעט, מ'האט נישט געקענט הערן די אייגענע קול, און ממילא שוין ווייטער, עס קען נישט זיין אז דאס איז געווען א זאך וואס איז געווען אין ירושלים מער פון יבנה, אלא לאו דארף מען טרעפן א זאך וואס ירושלים האט געהאט מער פון יבנה וואס די משנה זאגט אונז נישט, וואס ליגט דא ברמיזה? מוז מען זאגן, דבירושלים תוקעין בין בזמן בית דין, ובין שלא בזמן בית דין, אז אין ירושלים האט מען געבלאזן ווען מען האט געוואלט, אינדערפרי, נאכמיטאג, א גאנצע צייט, וביבנה, בזמן בית דין אין, שלא בזמן בית דין לא, אין יבנה האט מען נאר געבלאזן בזמן בית דין, וואס איז דאס בזמן בית דין? איז ווי רש"י שמועסט אויס, בית דין איז געזעצן אין בית דין שטוב ביז חצות. נאך חצות איז בית דין אהיים געגאנגען, און במילא נאך בית דין איז אהיים האט מען שוין נישט אזוי מורא פון בית דין, איז שוין דא א פראבלעם פון שמא יעבירנו, און במילא וויל די גמרא זאגן, דאס זאגט אונז די משנה, דאס איז געווען אין ירושלים מער פון יבנה, אז אין ירושלים האט מען געקענט בלאזן א גאנצע טאג, אין יבנה האט מען נאר געבלאזן ביז חצות ווילאנג בית דין איז געזעצן אין בית דין שטוב, אבער הא בזמן בית דין ביז חצות מיהא תוקעין, ואפילו שלא בפני בית דין, אבער איז דאך משמע פון דעם אז ווילאנג בית דין זיצט אין בית דין שטוב קען מען בלאזן אפילו שלא בפני בית דין, איז דאך נישט ווי רב הונא, ווייל רב הונא האט דאך געזאגט מען מעג נאר בלאזן ממש בפני בית דין ממש אין בית דין, זאגט די גמרא לא, ווער זאגט דאס מיינט די משנה, קען זיין די משנה מיינט טאקע צו זאגן דייקא אזוי ווי רב הונא האט געזאגט, דאילו בירושלים תוקעין בין בפני בית דין בין שלא בפני בית דין, וביבנה בפני בית דין אין שלא בפני בית דין לא, וואס טייטש דאס וואס די משנה זאגט ועוד זאת, היתה ירושלים יתירה על יבנה, וואס איז די זאך וואס שטייט נישט? וואס איז די זאך וואס שטייט דא ברמיזה? אז אין ירושלים האט מען געקענט איבעראל בלאזן, אין יבנה האט מען נאר געמעגט בלאזן בפני בית דין, טאקע אזוי ווי רב הונא האט געזאגט, און ממילא האמיר טאקע פארקערט, מ'האמיר א ראיה פון אונזער משנה כשיטת רב הונא. זאגט אונז די גמרא, איכא דמתני להא דרב הונא אהא, ס'איז געווען וואס האבן געלערנט די מימרא פון רב הונא אויף א גאנץ אנדערע זאך, אז נישט פשט רב הונא האט גערעדט פון ראש השנה, נאר האט גערעדט גאר פון יום כיפור, פון יובל, פון די תקיעות וואס מ'בלאזט יובל, דכתיב, אזוי שטייט אין פסוק. די פסוק רעדט טאקע פון די תקיעות, זאגט די פסוק ביום הכפירים תעבירו שופר בכל ארצכם, דרש'נט מען פון בכל ארצכם מלמד שכל יחיד ויחיד חייב לתקוע, ס'טייטש נישט נאר ס'איז דא א חיוב אויפן בית דין צו בלאזן שופר, נאר ס'איז אויך דא א חיוב פאר יעדע יחיד און יחיד באזונדער אין שטוב, יום כיפור יובל, צו בלאזן שופר, אמר רב הונא, און אויף דעם זאגט רב הונא ועם בית דין, און אויף דעם שטעלט זיך די קשיא מאי ועם בית דין, וואס מיינט ועם בית דין? און דא, ווי רש"י שמועסט אויס, דא קען מען נישט זאגן אזוי ווי מען האט געזאגט פריערט לויט די פריערדיגע גירסא בשיטת רב הונא אז ועם בית דין מיינט בפני בית דין, אזוי ווי ביי ראש השנה, ווייל דא שטייט קלאר אין פסוק בכל ארצכם אז יעדע יחיד ויחיד דארף בלאזן שופר, און קען נישט זיין דער חיוב איז בפני בית דין, מען מעג בלאזן אין שטוב אויכעט, נאר ועם בית דין וואס רב הונא מיינט דא, מיינט ער בזמן בית דין, אז ווי לאנג בית דין זיצט אין בית דין שטוב איז דא די חיוב דארף יעדער איינער בלאזן שופר, לאפוקי שלא בזמן בית דין דלא, נאך חצות נאך בית דין גייט אהיים בלאזט מען מער נישט שופר אין שטוב פארוואס טאקע אויך די זעלבע גזירה פון שמא יעבירנו אז ווי לאנג בית דין זיצט איז נישט דא די חשש ווייל די עולם האט מורא פון בית דין און במילא נישט זיין אזא פראבלעם אבער נאך בית דין גייט אהיים איז דא אזא חשש און במילא נאך חצות טאר מען מער נישט בלאזן שופר א יחיד טאר מער נישט בלאזן שופר מתיב רבא פרעגט רבא אויף די מימרא פון א ברייתא שטייט אין די ברייתא תקיעת ראש השנה ויובל דוחה את השבת בגבולין איש וביתו ס'טייטש אז תקיעת שופר איז דוחה שבת סיי ראש השנה סיי יובל יום כיפור איש וביתו און די קשיא שטעלט זיך מאי איש וביתו וואס מיינט עס איש וביתו אילימא איש ואשתו קען דאך נישט זיין ווייל איתתא מי מיחייבא, א פרוי דען מחויב בתקיעת שופר, והא מצות עשה שהזמן גרמא היא, א מצות עשה שהזמן גרמא ווייסט מען דאך, כל מצות עשה שהזמן גרמא, נשים פטורות, אלא לאו, נאר וואס מיינט איש וביתו, נישט א מאן מיט זיין פרוי, נאר איש בביתו, א מאן אין זיין הויז, ואפילו שלא בזמן בית דין, ווי לאנג ער איז אין שטוב, מעג ער בלאזן שופר, אפילו שלא בזמן בית דין, אפילו נאך חצות, איז א קשיא אויף רב הונא, וואס רב הונא זאגט לויט די גירסא, אז מען מעג נאר בלאזן יובל ביז חצות, זאגט די גמרא לא. לעולם בזמן בית דין, ס'טייטש אוואדע מיינט עס נישט שלא בזמן בית דין, נאר בזמן בית דין אליין ס'טייטש ביז חצות מעג יעדע איד בלאזן אין שטוב שבת יובל, איז ווייטער נישט קיין קשיא אויף רב הונא. מתיב רב ששת, פרעגט רב ששת א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, שוה היובל לראש השנה לתקיעה ולברכות, ס'טייטש דער יובל יום כיפור איז גלייך צו ראש השנה, סיי לענין די תקיעות אז מען בלאזט תקיעות, און סיי לברכות האט מען געזען אויף שמונה עשרה, מלכיות, זכרונות און שופרות, איז דא ביי ביידע, איז דא סיי ראש השנה און סיי די יום כיפור פון יובל. אלא נאר, זאגט די ברייתא ווייטער, שביובל תוקעין בין בבית דין שקידשו בו את החודש, ובין בבית דין שלא קידשו בו את החודש, וואס טייטש, יובל בלאזט מען סיי אין סנהדרין, דאס איז בית דין שקידשו בו את החודש, און סיי בית דין שלא קידשו בו את החודש, טייטש אין אלע בתי דינים איז דא א חיוב צו בלאזן שופר. וכל יחיד ויחיד חייב לתקוע, די זעלבע זאך יעדע יחיד באזונדער האט א חוב צו בלאזן שופר, ובראש השנה, ווען ראש השנה געפאלט שבת איז נישט אזוי, ובראש השנה לא היו תוקעין אלא בבית דין שקידשו בו את החודש, נאר אין די גרויסע בית דין אין די סנהדרין, נאר דארט האט מען געבלאזן, וואס דאס איז ממש די שיטה פון ר' אלעזר ביי אונזער משנה וואס זאגט טאקע אז נאר אין יבנה האט מען געבלאזן, און נאך א זאך וואס ראש השנה איז אנדערש פון יום כיפור, איז ואין כל יחיד ויחיד חייב לתקוע, נישט יעדע יחיד איז מחויב צו בלאזן, נאר בית דין, שטעלט זיך די קשיא, וואס מיינט עס? מאי אין כל יחיד ויחיד חייב לתקוע? וואס מיינט עס צו זאגן אז א יחיד טאר נישט בלאזן? אילימא דביובל תוקעין יחידים, ובראש השנה אין תוקעין יחידים, אז ראש השנה טארן יחידים נישט בלאזן, איז דאך נישט אזוי, ווייל אזוי ווי מען האט געזען, והא כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר, כי הוה מסיים שליחא דציבורא תקיעתא ביבנה, לא שמע איניש קל אוניה מקל תקועיא דיחידאי, אז ווען די בעל תוקע האט געענדיגט בלאזן אין יבנה, ראש השנה רעדט מען, האט יעדער איינער געבלאזן שופר ווער ס'האט נישט גוט געהערט, איז ווייטער זעען מיר, אז יחידים מעגן בלאזן, נאר וואס מיינט דאס אז ביי יובל איז כל יחיד ויחיד חייב לתקוע, און ראש השנה איז אין כל יחיד ויחיד חייב לתקוע, וואס מיינט דאס? אלא לאו דאילו ביובל תוקעין בין בזמן בית דין בין שלא בזמן בית דין, ובראש השנה בזמן בית דין אין שלא בזמן בית דין לא, פשט אזוי, יובל בלאזט מען א גאנצע טאג, און פאר דעם טאקע שטייט כל יחיד ויחיד חייב לתקוע, ווייל יעדער בלאזט א גאנצע טאג, מה שאין כן ראש השנה איז נאר בזמן בית דין, נאר ביז חצות בלאזט מען, נאך חצות בלאזט מען נישט, און דאס מיינט אין כל יחיד ויחיד חייב לתקוע, וואס הייסט נישט א גאנצע טאג, נאך חצות טאר מען מער נישט בלאזן טייטש א יחיד טאר מער נישט בלאזן נאך חצות, זעהן מיר דאך דא קתני מיהת אז ביובל, בין בזמן בית דין, בין שלא בזמן בית דין, זעהן מיר דאך דא אז על כל פנים יובל בלאזט א יחיד א גאנצע טאג נאך חצות אויכעט, איז א קשיא אויף רב הונא, זאגט די גמרא ניין,

און דאס מיינט כל יחיד ויחיד חייב לתקוע ביי זיך אין שטוב, מה שאין כן בראש השנה תוקעין בזמן בית דין ובפני בית דין, ראש השנה איז נישט נאר ס'איז דא די פראבלעם אז מ'טאר נישט בלאזן נאך חצות, נאר ס'דארף אויך זיין בפני בית דין, און דאס איז נאך א חילוק צווישן ראש השנה און יום כיפור, און פארדעם ביי ראש השנה שטייט אין כל יחיד ויחיד חייב לתקוע ס'טייטש אין שטוב, נאר בפני בית דין מעג מען בלאזן.

מהו, וואס איז טאמער בית דין האט געענדיגט דן זיין, זיי האבן זיך שוין געוואלט אויפשטעלן גיין, זענען נאך נישט אויפגעשטאנען, וואס טייטש שוין נאך חצות, ס'איז נאך די נארמאלע צייט, דין תורה איז שוין מער נישט דא, אבער בית דין זיצט נאך אין בית דין שטוב, צי בית דין יושבין בעינן והא איכא, וואס איז די פראבלעם דא? די פראבלעם איז מען דארף בית דין יושבין און למעשה זיצן זיי? או דלמא אפשר ניין, זמן בית דין בעינן וליכא, ווי נישט ווי דאס איז נישט קיין זמן בית דין, ווייל ס'שוין נאך חצות. זאגט גמרא תיקו, ס'בלייבט טאקע שווער. זאגט גמרא ווייטער, מ'האט געזען אין משנה, ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה, אז וואס איז געווען ירושלים מער פון יבנה, אז אין ירושלים האט מען געבלאזן נישט נאר ירושלים אליין, נאר כל עיר שהיא רואה ושומעת וקרובה ויכולה לבוא תוקעין, די אלע שטעט ארום און ארום האט מען אויך געבלאזן. וואס מיינט דאס רואה ושומעת וקרובה ויכולה לבוא? איז זאגט די גמרא, רואה פרט ליושבת בנחל, טאמער ס'איז דא א שטאט וואס זיצט בנחל, וואס זיצט אין א טיפע מקום, וואס קען נישט זעהן ירושלים, אפילו ס'איז גאר נאנט, בלאזט מען נישט אין דעם שטאט. ווייטער, שומעת, וואס מיינט שומעת? פרט ליושבת בראש ההר, טאמער ס'איז דא א שטאט וואס איז גאר גאר הויעך, אפילו ס'איז ממש לעבן ירושלים, און אפילו מ'קען זעהן ירושלים פון דארט, אבער מען קען נישט הערן די תקיעות פון ירושלים אהין, טאר מען דארט אויך נישט בלאזן. ווייטער דאס וואס שטייט קרובה איז פרט ליושבת חוץ לתחום, טאמער ס'איז ווייט טאקע אינדרויסן פון תחום, טאר מען פארשטייט זיך דארט נישט בלאזן, און ויכולה לבוא, פרט למפסיק לה נהרא, טאמער ס'איז דא א טייך וואס לויפט אינצווישן, וואס מען קען נישט אריבער גיין די טייך שבת, הייסט עס שוין צו ווייט, ס'טייטש מען טאר שוין אין דעם שטאט אויך נישט בלאזן שופר שבת. זאגט די הייליגע משנה. אזוי ווי מען האט געזען אין די פריערדיגע משנה תקנות ר' יוחנן בן זכאי, איז די משנה ממשיך מיט נאך תקנות ר' יוחנן בן זכאי האט נישט קיין שייכות צו ראש השנה, זאגט די משנה בראשונה, היה הלולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד, וואס טייטש מדין תורה, אין די צייטן פון בית המקדש איז אזוי געווען, איז ווען האט מען געשאקלט אתרוג לולב, איז אין בית המקדש אלע זיבן טאג סוכות, דאס שטייט אין פסוק, ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים, איז לפני ה' אלקיכם בית המקדש, איז דא זיבן טעג, מה שאין כן במדינה אינדרויסן פון בית המקדש, שטייט אין פסוק ולקחתם לכם ביום הראשון, נאר די ערשטע טאג איז דא ד' מינים, אבער נאך משחרב בית המקדש, נאך וואס בית המקדש איז חרוב געווארן, התקין רבי יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר למקדש, האט רבי יוחנן בן זכאי געמאכט א תקנה אז איבעראל זאל מען שאקלען אתרוג לולב אלע זיבן טאג. א זכר למקדש ווי אין בית המקדש איז געווען, פירט מען זיך היינט אזוי איבעראל. נאך א תקנה זאגט יעצט די משנה פון רבי יוחנן בן זכאי, ושיהא יום הנף כולו אסור. וואס איז דאס יום הנף? יום הנף מיינט יום הנפת העומר, די טאג וואס מען איז מניף די עומר, וואס דאס איז די צווייטע טאג פסח וואס דעמאלטס איז מען מקריב די עומר. און וואס מיינט דא רבי יוחנן בן זכאי דא וואס מיינט דא די משנה? איז פשט אזוי, בעצם שטייט אין פסוק, ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד הביאכם את קרבן אלקיכם אז מען טאר נישט עסן פון חדש פון נייע לחם קלי וכרמל וואס איז יעצט געוואקסן טאר מען נישט עסן ווי לאנג מען איז נישט מקריב די עומר אזוי שטייט עד הביאכם את קרבן אלקיכם נאר וואס דען פאר דעם שטייט אין פסוק לא תאכלו עד עצם היום הזה אז מען טאר נישט עסן חדש עד עצם היום הזה ביז דעם טאג און פון וואס רעדט זיך איז דאס א טאג אדער איז דאס א קרבן און די גמרא אין מנחות דרש'נט אז ס'ווענדט זיך בזמן הבית בזמן שבית המקדש היה קיים ווען האט מען געמעגט אנהייבן עסן חדש פון די נייע תבואה מ'האט געמעגט אנהייבן נאך מ'האט מקריב געווען די עומר און פאר דעם שטייט טאקע אין פסוק עד הביאכם את קרבן אלקיכם מה שאין כן נאכן חרבן וואס מ'ברענגט שוין נישט קיין מנחה איז אויף דעם זאגט די פסוק עד עצם היום הזה אז מ'טאר נישט עסן חדש נאר ביז דעם טאג ביז די צווייטע טאג פסח וואס בזמן הבית פלעגט מען דעמאלטס מקריב זיין די עומר איז נאכן חרבן מעג מען ביז דעם טאג נישט עסן קיין חדש און פון דעם טאג, וואס טייטש פון ווען די זון קומט ארויף, לכאורה דאס מיינט די פסוק, די צווייטע טאג פסח, די זון קומט ארויף אינדערפרי, מעג מען שוין עסן חדש די נייע תבואה. איז אויף דעם זאגט אונז די משנה, אז אפילו טאקע בעצם אינדערפרי מעג מען עסן חדש, רבי יוחנן בן זכאי האט מתקן געווען אז יום הנף, דעם גאנצן טאג, די צווייטע טאג פסח, זאל מען נישט עסן קיין חדש ביז ביינאכט. נאר ביינאכט זאל מען אנהייבן עסן, פארוואס? עמער זעהן אין די גמרא, זאגט אונז די גמרא, ומנלן דעבדינן זכר למקדש, די ערשטע זאך וויל די גמרא וויסן, ווער זאגט מען דארף מאכן בכלל א זכר למקדש ווי מען האט געזעהן אין משנה זכר למקדש? ענטפערט די גמרא דאמר קרא, שטייט אין פסוק, די נביא זאגט אין ירמי', כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך נאום השם, כי נדחה קראו לך ציון היא דורש אין לה, די פסוק זאגט אויף ציון אויף ירושלים, אויפן בית המקדש אז דורש אין לה, נישט דא ווער זאל איר זוכן, נישט דא ווער זאל נאכפארשן, ווער זאל זיך בענקען צו ירושלים, דרש'ט מען פון דעם מכלל דבעיא דרישה, זעהן מיר מען דארף טאקע נאכפארשן נאך ירושלים, מען דארף געדענקען ירושלים, און מען דארף דערמאנען טאקע די חורבן פון ירושלים, און פאר דעם פון דא איז א מקור, מען דארף מאכן זכר למקדש. זאגט אונז די גמרא ווייטער, מיר האבן געזעהן אין די משנה ושיהא יום הנף כולו אסור. פרעגט די גמרא מאי טעמא, וואס איז די טעם פון די תקנה פון רבי יוחנן בן זכאי? ענטפערט די גמרא אזוי, מהרה יבנה בית המקדש, די סיבה וואס מען האט אזוי מתקן געווען וואס רבי יוחנן בן זכאי האט אזוי מתקן געווען, איז ווייל ווען משיח העט קומען, ויאמרו, עלן מענטשן זאגן, אשתקד, מי לא אכלנו בהאיר המזרח, עכשיו נמי ניכול, ס'טייטש משיח העט קומען, און מען העט שוין זיין צוגעוואוינט אז די צווייטע טאג פסח, זעקס דרייסיג אינדערפרי צו כ'ווייס ווען ווען עלות דעמאלטס הייבט מען אן עסן פון די נייע תבואה מ'איז אזוי צוגעוואוינט און בעצם ס'איז נישט אזוי ווייל ולא ידעי מענטשן וועלן נישט וויסן דאשתקד לא הוה עומר האיר מזרח התיר פאריאר איז טאקע נישט געווען קיין בית המקדש איז אינדערפרי האט מען געקענט עסן די נייע תבואה אבער השתא דאס יאר אז ס'איז דא א בית מקדש דאיכא עומר עומר מתיר טאר מען נישט עסן ווילאנג מען ברענגט נישט די עומר, מען האט דאך נאכנישט געברענגט די עומר, און ממילא אלץ די תקנה אלץ די חשש האט רבי יוחנן בן זכאי מתקן געווען אז מען זאל אינגאנצן נישט עסן פון די נייע תבואה די צווייטן טאג פסח, אזוי ארום ווען משיח העט קומען, מען העט בויען די בית המקדש, און מען העט טאקע מקריב זיין די עומר, העט קיינער נישט זיין צוגעוואוינט צו עסן פארן עומר. פרעגט אבער די גמרא איך פארשטיי נישט וואס איז די חשש, אז משיח העט קומען מען העט בויען די בית המקדש, דמיבני אימת, ווען העט מען בויען די בית המקדש, אילימא דאיבני בשיתסר, אז מען העט בויען די בית המקדש די צווייטע טאג פסח, ס'הייסט לאמיר זאגן נאכמיטאג די צווייטע טאג פסח עט משיח קומען דעמאלטס וועט געבויט ווערן די בית המקדש אבער אויף דעם זאגט די גמרא דאס עפעס א חשש הרי האיר מזרח התיר וואס טייטש אינדערפרי ביים עלות דעמאלטס איז חדש געווארן מותר דאס אז משיח קומט שפעטער מען בויט שפעטער די בית המקדש ווערט עס נישט יעצט אסור מילא ווייטער דאס איז זיכער נישט די חשש אלא נאר דאיבני בחמיסר עסט מיר זאגן אז וואס? אז דא רעדט זיך א חשש אז משיח העט קומען מען העט בויען בית מקדש די ערשטע טאג פסח, און מילא די צווייטע טאג פסח, מענטשן העלן עסן חדש אינדערפרי און מען טאר נישט, ווילאנג מען איז נישט מקריב די עומר. אבער אויף דעם פרעגט די גמרא, מחצות היום ולהלן לשתרי, איז פארוואס דארף רבי יוחנן בן זכאי מאכן א גזירה, א גאנצע טאג טאר מען נישט עסן קיין חדש, זאל ער זאגן ביז חצות טאר מען נישט עסן, פון חצות מעג מען, פארוואס? ווייל אפילו אין די צייט פון בית המקדש ווי מען העט שוין זעהן, איז אויך די מאקסימום די שפעטסטע וואס מען האט מקריב געווען די עומר איז געווען חצות, דהא תנן, אזוי האבן מיר געלערנט א משנה, די משנה זאגט אין מנחות, הרחוקין מותרין מחצות היום ולהלן, לפי שאין בית דין מתעצלין בו, אז אפילו די וואס וואוינען ווייט פון ירושלים, און ווייסן נישט צו מען מעג שוין עסן די נייע תבואה צו נישט, צו בית דין האט שוין מקריב געווען די עומר צו נישט, זאגט אויף דעם די משנה, אז חצות קענען זיי זיין זעכער מען האט שוין מקריב געווען די עומר ווייל בית דין פוילט זיך נישט, און ס'איז זעכער אז בית דין איז געשטאנען אויף די כהנים זעכער מאכן אז זיי האבן מקריב געווען די עומר מילא ביז חצות די שפעטסטע, זעהן מיר דאך דא אז חצות איז די שפעטסטע, און פארוואס האט רבי יוחנן בן זכאי נישט מתקן געווען אז פון חצות מעג מען עסן נייע תבואה ווייל אפילו משיח העט קומען נאך חצות גייט מען נישט מקריב זיין די עומר? זאגט די גמרא ניין, לא נצרכא, דאיבני בחמיסר סמוך לשקיעת החמה, ס'קען זיין משיח העט קומען די פופצנטע טאג ס'הייסט די ערשטע טאג פסח ממש פארן שקיעה, אי נעמי דאיבני בלילה, אדער גאר ביינאכט, ס'הייסט שוין די נאכט פונעם צווייטן טאג, די נאכט פאר די צווייטע טאג, וואס טאמער משיח קומט דעמאלטס, און רשי רעדט אויס, סטייטש משיח וועט קומען מ'וועט בויען א בית המקדש, מ'טאר דאך נישט בויען א בית המקדש יום טוב, זאגט טאקע רשי יא, אבער בידי אדם טאר מען נישט בויען א בנין, אבער די דריטע בית המקדש וועט קומען פון הימל, מילא, עט נישט זיין די פראבלעם, אבער על כל פנים, טאמער משיח וועט קומען אזוי שפעט, בית המקדש וועט געבויעט ווערן אזוי שפעט, עט נישט זיין גענוג צייט צוצוגרייטן די עומר, פשט יענע יאר עט מען נישט מקריב זיין די עומר חצות נאר קען זיין ס'עט זיין שפעטער און אז ס'עט זיין שפעטער עלן מענטשן זיין צוגעוואוינט צו עסן פריערט דערפאר האט רבי יוחנן בן זכאי געזאגט אז די גאנצע צווייטע טאג פסח עסט מען נישט פון די נייע תבואה אזוי איז איין גאנג אין די גמרא רב נחמן בר יצחק אמר זאגט א צווייטע מהלך אינגאנצן זאגט רבי יוחנן בן זכאי בשיטת רבי יהודה אמרה גייט כשיטת רבי יהודה אז וואס דאמר עד עצם יום הזה עד עצמו של יום וקסבר עד ועד בכלל רבי יהודה האלט עד ועד בכלל און במילא, מען האט דאך פריערט געזעהן ס'איז דא צוויי פסוקים ס'איז דא צוויי לשונות אין פסוק, אז אין איין חלק פון פסוק איז משמע עד עצם יום הזה אז ביז די צווייטע טאג פסח טאר מען נישט עסן, אבער די צווייטע טאג פסח מעג מען עסן, און פון די צווייטע חלק פון פסוק איז משמע עד הביאכם את קרבן אלקיכם אז ס'איז אלעס תלוי אינעם קרבן, האמיר געשמועסט אז עד הביאכם את קרבן אלקיכם איז בזמן הבית, עד עצם יום הזה איז בזמן הזה, איז ווען בזמן הזה מעג מען עסן די נייע תבואה, האבן אונז געשמועסט מן התורה, אינדערפרי די צווייטע טאג פסח ביים עלות, מעג מען שוין עסן די נייע תבואה, דאס איז איין גאנג, אבער רבי יהודה קריגט זיך, רבי יהודה זאגט עד מיינט ועד בכלל, וואס טייטש רבי יהודה האלט אז מן התורה טאר מען אויך נישט עסן די נייע תבואה די צווייטע טאג פסח, מילא זאגט די גמרא, רבי יוחנן בן זכאי גייט דא כשיטת רבי יהודה, האט אויך אזוי געהאלטן, איז א מן התורה'דיגע דין, ס'איז נישט קיין דרבנן'דיגע דין, פרעגט די גמרא אזוי, ומי סבר לה כוותיה, קען מען דען זאגן אז רבי יוחנן בן זכאי האלט פונקט ווי רבי יהודה, והא מיפלג פליג עליה, מען זעט קלאר אין א משנה אז זיי קריגן זיך דתנן, מען געלערנט א משנה אין מנחות, אז משחרב בית המקדש התקין רבי יוחנן בן זכאי שיהא יום הנף כולו אסור, אזוי ווי מען האט געזען אין אונזער משנה, אמר רבי יהודה, רופט זיך דארט רבי יהודה אן, והלא מן התורה הוא אסור, דכתיב עד עצם יום הזה, ס'טייטש רבי יהודה זאגט וואס? ס'א תקנה פון רבי יוחנן בן זכאי וואס עפעס? ס'א דאורייתא! מילא זעהן מיר אז זיי קריגן זיך, קענסט זאגן אז ביידע האלטן די זעלבע זאך? זאגט די גמרא ניין, ווער זאגט? התם רבי יהודה הוא דקא טעי, רבי יהודה האט געהאט א טעות, איהו סבר רבי יוחנן בן זכאי מדרבנן קאמר רבי יהודה האט געמיינט אז רבי יוחנן בן זכאי האט גערעדט דרבנן'דיג אז ס'א תקנה, און אויף דעם האט רבי יהודה געזאגט וואס? ס'א תקנה וואס עפעס? ס'א דאורייתא! אבער בעצם רבי יהודה האט געמאכט א טעות, ולא היא, מדאורייתא קאמר, ס'טייטש רבי יוחנן בן זכאי האט זיך קיינמאל נישט געקריגט אויף רבי יהודה, רבי יוחנן בן זכאי האט אויך געהאלטן ס'איז א דאורייתא, רבי יהודה האט נישט פארשטאנען. איי פרעגט די גמרא והא התקין קתני, שטייט רבי יוחנן בן זכאי געמאכט א תקנה, טאמער זאגט מען מדאורייתא טאר מען די צווייטע טאג פסח נישט עסן קיין נייע תבואה, איז דאך נישט קיין תקנה, זאגט די גמרא טאקע מאי התקין, דרש והתקין, ווי רש"י זאגט דרש להם המקרא, ער האט געדרשנט די פסוק, והתקין שינהגו איסור לפי שעד עכשיו היה היתר בדבר, משקרב העומר שהעומר מתיר, ס'טייטש מ'האט געדארפט מאכן דא א נייע תקנה, מענטשן זענען צוגעוואוינט אז ברגע וואס מ'איז מקריב די עומר קען מען שוין עסן נייע תבואה, האט מען געדארפט דא טוישן די גאנצע מנהג זאגן אז די צווייטע טאג פסח טאר מען אינגאנצן נישט עסן און דאס איז די התקין אבער אוודאי איז עס א דאורייתא'דיגע דין זאגט די הייליגע משנה ווייטער נאך א תקנה פון רבי יוחנן בן זכאי זאגט די משנה בראשונה היו מקבלין עדות החודש כל היום ס'טייטש אנפאנג פאר א געוויסע תקנה וואס מ'וועט שוין זעהן פלעג מען מקבל זיין עדות החודש די גאנצע דרייסיגסטע טאג אזוי ווי מ'האט געזעהן פון ל' בחודש קענען שוין עדים קומען זאגן זיי האבן געזען די לבנה, טאמער זיי האבן געזען די לבנה איז מען מקדש די חודש, איז טאקע גאנץ ל' בחודש האט מען געווארט אויף עדים, וואס איז אויך כולל אין דעם ל' אלול, ל' אלול, טאמער עדים קומען ל' אלול זאגן זיי האבן געזען די לבנה, איז פשט, ל' אלול ווערט ברגע וואס מ'איז מקדש די חודש, ווערט עס א' תשרי, פשט יענע טאג איז ראש השנה, פשט איז אז א גאנצע טאג האלט מען ראש השנה'דיג, קען זיין היינט עלן קומען עדים, און במילא טאקע גאנץ ל' אלול יעדע יאר האט מען געווארט און געווארט און געווארט און געווארט אויף עדים, און מ'האט געהאלטן ראש השנה'דיג ביז די לעצטע רגע טאמער עדים וועלן קומען, און טאמער עדים קומען טאקע ווערט נתברר אז יענע טאג איז געווען ראש השנה, נאר וואס? פעם אחת נשתהו העדים מלבוא, ונתקלקלו הלויים בשיר. ס'האט זיך אמאל געמאכט, די עדים זענען נישט געקומען, נישט געקומען, נישט געקומען, ביז מ'איז אנגעקומען צום תמיד של בין הערביים. ביים תמיד של בין הערביים זענען זיי נאך אלץ נישט געקומען. יעצט אזוי, אין א נארמאלע יאר, ווען פלעגן די עדים אנקומען? פארן תמיד של בין הערביים, אבער נאכן תמיד של שחר. און ממילא, אפילו טאקע ביים תמיד של שחר, וועלכע שיר האבן די לויים געזינגען? א וואכנדיגע שיר, אבער דאס איז געווען נארמאל. ווייל נארמאל זענען עדים נאכנישט געווען דעמאלט, אבער ביז צום תמיד של בין הערביים זענען שוין נארמאל די עדים געקומען, מילא האט מען געוואוסט קלאר ס'גייט זיין ראש השנה, איז ביים תמיד של בין הערביים די לויים האבן געזינגען שירה, וועלכע שירה? די שירה פון יום טוב, אבער וואס דא האט זיך געמאכט א יאר אז מען האט נישט געזינגען די שיר פון יום טוב ווייל די עדים זענען נישט געקומען, איז געווען א פראבלעם? איז געווען א קלקול? מיר זעהן די גמרא וואס איז געווען די קלקול, אבער התקינו, חכמים האבן געמאכט א תקנה, דאס איז נאכנישט די תקנה פון רבי יוחנן בן זכאי, חכמים האבן געמאכט א תקנה, שלא יהו מקבלין אלא עד המנחה, אז מען איז מער נישט מקבל קיין עדים נאר ביזן תמיד של בין הערביים, נאכן תמיד של בין הערביים איז מען מער נישט מקבל קיין עדים, ואם באו עדים מן המנחה למעלה, טאמער עדים זענען געקומען נאך מנחה, איז זיך גענדיגט, מען איז זיי נישט מקבל, און ממילא נוהגין אותו היום קודש און למחר קודש, איז יענע טאג ראש השנה, און די נעקסטע טאג אויך ראש השנה. וואס איז די חידוש דא אין די משנה? די חידוש דא אין די משנה איז אזוי, בעצם פאר די תקנה האבן דאך עדים געקענט אנקומען ביז צו די לעצטע רגע, ווייל מען האט דאך מקבל געווען עדים ממש ביז צום שקיעה, אויף ס'טייטש נאך מנחה אויכעט, און במילא אין א נארמאלע יאר ל' אלול, גראד ס'איז אריינגעקומען די נאכט, וואס טייטש די נאכט נאך כ"ט, די נאכט פון ל', האט מען זיך אנגעהויבן פירן ראש השנה'דיג, מען האט זיך אנגעטון א שטריימל בעקיטשע, מ'איז געגאנגען אין שול, מען האט זיך געפירט ראש השנה'דיג, און אזוי איז מען געזעצן און געווארט אויף עדים. מען ווארט, מען ווארט, מען ווארט, מען ווארט, טאמער עדים זענען געקומען, שוין, איז דאך גוט, איז דאך ראש השנה. טאמער עדים זענען נישט געקומען, האט מען דאך נישט געוואוסט אז זיי גייען נישט קומען ביז צו די לעצטע רגע, און במילא האט מען זיך געפירט ראש השנה'דיג ממש ביז צום שקיעה ווייל אפשר גייט נאך עדים קומען. טאמער עדים נישט געקומען ביז צום שקיעה, נישט געהאט קיין ברירה, איז די נעקסטע טאג געווען ראש השנה. דאס איז ביז צום תקנה. אבער, נאכדעם וואס מען האט געמאכט א תקנה אז מען איז נישט מקבל קיין עדים נאך מנחה, נאך תמיד של בין הערביים, איז לאמיר זאגן תמיד של בין הערבים געווען דרײַ דרײַסיק נאכמיטאג, טאמער עדים זענען נישט געקומען ביז דרײַ דרײַסיק נאכמיטאג, איז גאנץ זיכער אז היינט איז נישט ראש השנה, ווייל אפילו עדים וועלן קומען העט מען זיי נישט מקבל זיין, איז לכאורה וואלט מען געדארפט אויסטוען די שטריימל און בעקיטשע, יעצט איז וואכן טאג, ביים שקיעה העט נאכאמאל ווערן ראש השנה, אזוי וואלט געדארפט זיין, פון דעסט וועגן שטייט אין די משנה נישט אזוי, אז מען האט מתקן געווען אז זאל זיין היום קודש ולמחר קודש, ס'טייטש חזל האבן מתקן געווען אז אפילו טאקע מען ווייסט קלאר אז היינט איז נישט ראש השנה נאך דרײַ דרײַסיק נאכמיטאג, פירט מען זיך נאכאלץ ראש השנה'דיג סיי היינט סיי מארגן, פארוואס ווייל אז נישט וואלט געקענט ארויסקומען פון דעם א תקלה, ווייל איבער דאס קומענדיגע יאר טאמער מען וועט געדענקען פון פאריאר אז ראש השנה איז נאר ביז נאכמיטאג, נאכמיטאג ווערט פלוצלינג וואכנדיג, שפעטער ווערט צוריק יום טוב'דיג, איז א פראבלעם, און ממילא האט מען זיך געפירט יום טוב'דיג ביידע טעג. אבער פירט די משנה אויס, משחרב בית המקדש, נאך די בית המקדש איז חרוב געווארן, שוין נישט געווען קיין פראבלעם פון קלקלו הלוים בשיר, התקין רבי יוחנן בן זכאי שיהיו מקבלין עדות החודש כל היום, האט רבי יוחנן בן זכאי צוריק געדרייט די רעדל און געזאגט מען קען שוין ווייטער מקבל זיין עדות א גאנצע טאג אפילו נאכן תמיד של בין הערבים, ס'טייטש אפילו נאכן זמן תמיד של בין הערבים. זאגט די הייליגע גמרא, מה קלקול קלקלו הלוים בשיר, וואס איז געווען די קלקול, ברענגט די גמרא א מחלוקת, הכא תרגימו, ס'טייטש אין בבל האט מען געטייטשט שלא אמרו שירה כל עיקר, מען האט אינגאנצן נישט געזאגט קיין שיר, פארוואס? ווייל די לווים האבן נישט געוואוסט וועלכע שירה צו זאגן, א וואכנדיגע שירה אדער א יום טוב'דיגע שירה, האבן זיי גארנישט געזאגט. רבי זירא אמר, רבי זירא האט געוואוינט אין ארץ ישראל, ער האט געזאגט א צווייטע פשט, שאמרו שירה של חול עם תמיד של בין הערבים, מען האט געזאגט די וואכנדיגע שירה, אנשטאטס די יום טוב'דיגע שירה, ווייל עדים זענען דאך נאכנישט געקומען, אז עדים זענען נישט געקומען איז דערווייל וואכנדיג, האט מען געזאגט די וואכנדיגע שירה. אמר לו רבי זירא לאהבה בריה, האט רבי זירא געזאגט צו זיין זון אהבה, פוק תני להו, גיי צו די בני בבל און לערן זיי פאר די קומענדיגע ברייתא א ראיה צו מיר אז מען האט יא געזאגט די שיר פון וואכן טאג, וואס די ראיה? שטייט אין די ברייתא אזוי, התקינו שלא מקבלין עדות החודש אלא כדי שיהא שהות ביום להקריב תמידין ומוספין ונסכיהם ולומר שירה שלא בשיבוש, ס'טייטש חזל האבן מתקן געווען אז מ'איז נאר מקבל עדות טאמער ס'איז דא גענוג צייט, צו מקריב זיין די תמיד של בין הערבים מיט מוספין, און צו זאגן די שירה אן קיין שיבוש, זאגט רבי זירא אזוי אי אמרת בשלמא אמור שירה דחול, היינו דאיכא שיבוש, גאנץ גוט לויט מיר, וואס איך זאג די לווים, טאמער ס'איז נאך נישט געקומען קיין עדים זאגן די לווים וואכנדיגע שירה, שטימט די ברייתא, ווייל די ברייתא זאגט אז ולומר שירה שלא בשיבוש, אז די לווים זאלן קענען זאגן שירה אן קיין שיבוש, וועלכע שיבוש רעדט מען דא, זאגן נישט די ריכטיגע שירה, אלא אי אמרת לא אמור כלל, מאי שיבוש איכא, טאמער מען האט אינגאנצן נישט געזאגט קיין שירה, וואסערע שיבוש איז דאס? האט מען נישט געזאגט קיין שירה, איז נישט קיין שיבוש? זאגט די גמרא ניין פארוואס נישט? כיוון דלא אמור כלל, אין לך שיבוש גדול מזה, טאמער מען האט אינגאנצן נישט געזאגט קיין שירה איז אויך א שיבוש, שיבוש מיינט נישט דווקא מען האט געזאגט די נישט ריכטיגע, נאר נישט זאגן איז אויך א שיבוש. פרעגט ווייטער די גמרא נאך א קשיא אויף די חכמי בבל, מתיב רב אחא בר הונא, שטייט אין די ברייתא, תמיד של ראש השנה שחרית קרב כהלכתו, וואס טייטש, ביים תמיד של שחר ראש השנה יעדע יאר נישט קיין חילוק פארן עדים נאכן עדים צו מ'האט געוואוסט ס'איז ראש השנה צו נישט ראש השנה, ביים תמיד של שחר האט מען געזאגט די געהעריגע שיר של יום די וואכנדיגע, פארוואס ווייל אזוי ווי מ'האט אויסגעשמועסט אין משנה, נארמאל זענען די עדים געקומען נאכן תמיד של שחר, און ממילא די תמיד של שחר האט מען אלעמאל געזאגט די וואכנדיגע שירה. במוסף, טאמער מ'האט שוין געוואוסט ס'איז ראש השנה און מ'האט געברענגט א מוסף, איז מה היה אומר, וועלכע שיר האט מען געזאגט ביים מוסף, האט מען געזאגט די פסוקים הרנינו לאלקים עוזנו, הריעו לאלקי יעקב, וואס ווערט דא דערמאנט די ענין פון תרועה פון הרנינו, דאס איז א ראש השנה'דיגע פסוק, במנחה, ס'קומט צו מנחה ביים תמיד של בין הערבים מה היה אומר, וועלכע פסוקים האט מען דערמאנט, וועלכע שירה האט מען געזינגען, קול השם יחיל מדבר, וואס איז ווייטער ס'ווערט דא דערמאנט די ענין פון שופרות, ובזמן שחל ראש השנה להיות בחמישי בשבת, זאגט אבער די ברייתא וואס איז טאמער ראש השנה געפאלט דאנערשטאג, שהשירה שלו הרנינו לאלקים עוזנו, וואס די שירה פון דאנערשטאג אין די וואכן איז הרנינו לאלקים עוזנו, איז קען מען דאך נישט סיי ביי מוסף און סיי ביי שחרית זאגן די זעלבע שירה, און וואס האט מען געטון? לא היה אומר בשחרית הרנינו, מפני שחוזר וכופל את הפרק, איז ביי שחרית האט מען טאקע נישט געזאגט הרנינו, פארוואס? ווייל מען האט דאך געוואוסט אז ביי מוסף גייט מען עס דארפן זאגן, מען האט נישט געוואלט איבער'חזר'ן די זעלבע קאפיטל צוויי מאל, דא רעדט זיך פארשטייט זיך ביי א ציור וואס מען האט שוין געוואוסט שחרית אז היינט איז ראש השנה, ווייל טאמער מען האט נאכנישט געוואוסט, איז ווי אזוי האט מען געוואוסט? דא רעדט מען אז די עדים זענען געקומען פאר שחרית, און מען ווייסט היינט איז ראש השנה, ווייסט מען קלאר אז מען גייט דא איבערחזר'ן די זעלבע פרק, טוט מען נישט אזוי, מען חזר'ט נישט איבער די זעלבן פרק, אלא מה היה אומר און וואס דען טוט מען ביי שחרית? ביי שחרית טייטש ביים תמיד של שחר זאגט מען, הסירותי מסבל שכמו, וואס דאס איז די זעלבן קאפיטל, נאר ווייטער, מען הייבט נישט אן אזוי פרי, פסוק ב', הרנינו לאלקים עוזנו, נאר מען הייבט אן פסוק ז', הסירותי מסבל שכמו, און שפעטער ביי מוסף הייבט מען אן, פון הרנינו לאלקים עוזנו די פסוקים פון ראש השנה, וואס איז אבער טאמער זאגט די ברייתא ואם באו עדים אחר תמיד של שחר, וואס איז טאמער די עדים זענען נאכנישט געווען דא ביים תמיד של שחר, און ממילא ביים תמיד של שחר ווייסט מען נישט צו היינט גייט זיין ראש השנה צו עס גייט נישט זיין ראש השנה, צו מ'גייט דארפן איבערחזר'ן די פסוקים צו מ'וועט נישט איבערחזר'ן די פסוקים, און וואס טוען די לוויים? אומר הרנינו אף על פי שחוזר וכופל את הפרק, זאגט די ברייתא די לוויים מאכן נישט קיין חשבונות, ס'איז תמיד של שחר, ס'איז נאכנישט געקומען קיין עדים, פירט מען זיך דערווייל וואכנדיג, מען זאגט הרנינו, שפעטער אז עדים וועלן קומען פאר מוסף, העט מען מקריב זיין די מוסף און מ'וועט נאכאמאל זאגן הרנינו, נישט געפערליך, אבער על הספק, פירט מען זיך וואכנדיג מען זאגט הרנינו, און במילא פירט די גמרא אויס די קשיא, אי אמרת בשלמא כל היכא דמסתפקא אמרינן שירה דחול, היינו דקאמר אומרו וכופלו, גאנץ גוט, טאמער מען לערנט ווי רב זיירא, אז טאמער די לוויים האבן געהאט א ספק, צו מען זאל זאגן וואכנדיג, צו מ'זאל זאגן יום טוב'דיג, איז וויאזוי האט מען פושט די ספק? זאגט רב זיירא מ'זאגט די וואכנדיגע, דאס איז געווען די קלקלה טאקע, אויב אזוי שטימט די ברייתא זייער גוט, פארוואס די לווים ביים תמיד של שחר האבן נישט געוואוסט צו היינט גייט זיין ראש השנה צו נישט, איז א ספק, פירט מען זיך וואכנדיג, מ'זאגט הרנינו, אלא אי אמרת לא אמר כלל, מאי אומרו וכופלו, אבער לויט די חכמי בבל, וואס ווען ס'איז דא א ספק זאגט מען גארנישט, און פארוואס האט מען נישט געזאגט, פארוואס זאגט נישט די ברייתא אז ביים תמיד של שחר, טאמער ס'איז נאכנישט געקומען קיין עדים זאגט מען גארנישט, ווייל אזוי דארף מען זיך פירן במקום ספק? זאגט די גמרא ניין, דאס איז נישט קיין קשיא ס'איז נישט קיין ראיה, שאני התם, דשירה דיומיה היא, וואס טייטש הרנינו, דאס איז די וואכענדיגע שירה, און ווי רש"י איז מסביר פשוט, זאגט רש"י אזוי, טאמער מ'האט א ספק ביים תמיד של בין הערבים צו מ'זאל זינגען די וואכענדיגע שיר, צו מ'זאל זינגען די יום טוב'דיגע שירה, איז ביי אזא ציור קען אוודאי זיין, מ'דארף שטיל זיין, ווייל מ'קען נישט זאגן א וואכענדיגע שירה אין יום טוב, און מ'קען נישט זאגן א יום טוב'דיגע שירה אין די וואכן, און ממילא איז נישטא קיין ברירה דארף מען שווייגן מען טאר נישט גארנישט זינגען דאס איז ביים תמיד של בין הערבים אבער ביים תמיד של שחר וואס ביים תמיד של שחר יעדן יאר ראש השנה זאגט מען די וואכענדיגע שירה נאר וואס ווען ס'איז דאנערשטאג איז דא א פראבלעם וואס איז די דאנערשטאגע פראבלעם די דאנערשטאגע פראבלעם איז אז מען גייט דארפן איבער חזר'ן די זעלבע פסוק די פראבלעם איז נישט אזוי ביים תמיד של בין הערבים צו זאגן א וואכענדיגע אין יום טוב צו א יום טוב'דיגע אין די וואכן דאס איז טאקע א שווערע פראבלעם, ווען דו האסט יענע פראבלעם דארפסטו שטיל בלייבן, אבער ביים תמיד של שחר איז דאס נישט די פראבלעם, די איינציגסטע פראבלעם איז אפשר מען וועט דארפן איבער'חזר'ן די זעלבע פסוקים, ווען דאס איז דיין פראבלעם, אויף דעם זאגט די ברייתא, נישט אזא גרויסער פראבלעם, מען שווייגט נישט פאר דעם, מען זאגט ווייטער די געהעריגע שירה די וואכענדיגע שירה, און אויב מען דארף טאקע כופל זיין איז מען כופל.